מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"ג פרשת שלח, די ערשטע שיחה אין פרשת שלח, אין ליקוטי שיחות איז עס עמוד צוויי און נײַנציק, געוואלדיגע געשמאקע שיחה, דער רבי וועט ארויסברענגען דא זייער אינטערעסאנטע חידושים אין דעם ענין פון די מרגלים, די ערשטע זאך איז וואס איז די סיבה וואס מען האט בכלל געשיקט די מרגלים, וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם? און וואס איז באוואוסט, באוואוסטע שאלה, ווי קומט דאס אז די מרגלים, וואס דער רשי ברענגט אראפ כשרים היו, ווען מען האט זיי געשיקט, און משה רבינו האט זיי אויסגעקליבן פון די בעסטע און די שענסטע וואס ס'קען זיין, ווי קען זיין אז זיי זאלן מאכן אזא גרויסן טעות? דער רבי וועט געבן א פשוט א געשמאקן הסבר און א נייע ליכט אין דעם ענין וואס איז דא געווען. און אויכעט וועט זיין א געשמאקער חידוש אינעם ענין פארוואס שטייט שלח לך רש"י זאגט לדעתך פארוואס האט דער אויבערשטער געהייסן שיקן משה רבינו לדעתך פארוואס דער אויבערשטער האט נישט געהייסן שיקן די מרגלים מען דארף וויסן פאר מען גייט אייננעמען א פלאץ דארף מען וויסן וואס עס טוט זיך האט דער אויבערשטער געדארפט שיקן דער אויבערשטער איז מדגיש ניין דו ווילסט שיקן שיק לדעתך דער לימוד וועט זיין דארט צום סוף וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם ווי מען דארף לעבן מתווך זיין ווי אלעמאל דארף מען האבן דעם תיווך צווישן אמונה און שכל ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין אין דעם ענטפער אין סוף שיחה זייער געשמאק ארויסברענגען וואס דאס איז אות א' אויפן פאס אויפן פסוק שלח לך אנשים היינטיגע פרשה הייבט זיך אן מיט שלח לך אנשים זאגן חזל די גמרא זאגט אין סוטה שלח לך לדעתך און אזוי איז דאס אין עין יעקב אזוי איז דאס אין רש"י ברענגען אראפ אלע די זעלבע זאך און דער רבי זאגט אין די גמרא שטייט מדעתך אז דער שילוח המרגלים איז געווען אפהענגיק אין דעתו של משה, אבער אני איני מצוה אותך, דער אויבערשטער זאגט איך זאג דיר נישט אן. אזוי ברענגט אראפ רש"י אין גמרא אין סוטה דעם לשון, אני איני מצוה אותך. דארף מען פארשטיין, משה רבינו איז דאך געווען אן עבד נאמן פונעם אויבערשטן, מ'האט ערשט געלערנט אין פרשת בהעלותך, צוויי פרשיות פריער דער אויבערשטער האט גערעדט וועגן דעם עהם פון משה רבינו וואס זיינע מעלות מיט אלע זאכן ער איז געווען אן עבד נאמן איז דערפון פארשטאנדיק אז דאס וואס דעתו של משה איז געווען צו שיקן די מרגלים איז עס דערפאר וואס אזוי איז געווען דעתו של אדונו דעם אויבערשטן אויב ער איז אן עבד און אן עבד נאמן פון דעם אויבערשטן איז דאך זיכער אז דאס געווען בהסכמה פון דעם אויבערשטן און ווי דער פסוק איז מעיד פסוק אליין אין אונזער פרשה יוד גימל גימל וישלח אותם משה על פי השם וואס מיינט על פי השם? זאגט רשי אויפן פסוק, ברשותו של הקדוש ברוך הוא. הייסט דאך אויס אז דער ענין פון שילוח המרגלים מצד עצמו איז א דבר טוב ורצוי. און ווי דער רמבן, דער רבי ברענגט אראפ אין די אין חצאי ריבוע, דער רמבן אין אנהויב אונזער פרשה אין פרשת שלח איז מבאר, דער רבי וויל ארויסברענגען פונעם רמבן פארוואס איז דער ענין פון שיקן די מרגלים מעצמו א דבר טוב. דער רמבן איז מבאר אז הדרך הרגיל פון אייננעמען א לאנד איז דורך שיקן פריער מרגלים צו אויסגעפינען וואס איז דער בעסטער און גרינגסטער וועג לכבוש את הארץ. מ'וויל אייננעמען א לאנד, בדרך פשוט אייננעמען א לאנד ווי דער רמבן זאגט, דרך הרגיל, שיקט מען מרגלים און מ'גייט זען פון וואו איז די בעסטע וועג צו גיין, פון מערב, פון מזרח, פון צפון, פון א ווינקל, פון וואו איז די בעסטע זאך מ'זאל קענען אריינגיין און עס אייננעמען. וויבאלד אז אין סומכין על הנס, און מען דארף זיך גרייטן למלחמה בדרך הטבע, האט משה רבינו מסכים געווען צו שיקן די מרגלים. אויב אזוי, לויט ווי מיר האבן גערעדט אז דער ענין פון משה איז א עבד השם, און ס'שטייט מפורש אין פסוק וישלח אותם משה על פי השם, און דער רמבן לייגט צו אז ס'איז דא א ענין פון גיין פאר מען גייט אין א מלחמה, צו זען פון וואו מען גייט עס אייננעמען, איז נישט פארשטאנדיג פארוואס האט דער אויבערשטער דאס תולה געווען אין דעתו של משה,

ווען משה רבינו האט זיי אויסגעקליבן און זיי געשיקט, זענען זיי געווען כשר. און ווי פארשטאנדיק אויך בשכל הפשוט. ס'איז פארשטאנדיק צו יעדן מענטשן איז פשוט פארשטאנדיק. אז ווי משה רבינו האט זיי אליין אויסגעקליבן. זענען זיי געווען נישט נאר כשרים בכלל, נאר די אמבעסטן צוגעפאסטע פאר דער דאזיקער שליחות. נישטא קיין שאלה אויף דעם. ווערט דאך די שאלה איז ווי קומט עס אז ביי זיי איז געווארן אזא גרויסער שינוי פון כשרים היו, ביז ווי דער רבי לייגט צו אז לויט ווי לויט אז משה האט זיי געקליבן זענען דאך געווען אמבעסטן צוגעפאסט צו די שליחות, ווי געווארן ביי זיי דער גרויסער שינוי, מן הקצה אל הקצה, אז נישט האבן זיי די שליחות נישט דורכגעפירט כדבעי, נאר זיי האבן דורך דעם געבראכט אויף אידן א בכי' לדורות, ווי די גמרא דערציילט אין תענית, וועגן דעם ענין פון תשעה באב, וואס ביז היינטיגן טאג איז דא דער ענין פון תשעה באב, וואס די מרגלים האבן עס אפגעטון. אויס בייס האב מיר די צוויי שיילעס ערשטן פארוואס דער רבי שטויל די גאנצע שליחות אין מוישה שלח לך אנשים דער רמבן זאגט אז א גוטע זאך און און מויש רבן ווען עבד השם און אז געשיקט דער זיך ווען רבי שטויל מאסקן ווען שטייט קלאר אין חומש ווייס איך אויס מויש על פי השם פארוואס דער רבי שטויל נישט געשיקט פארוואס מויש רבן דארף זיך שיקן די צווייטע שיילע געווען דעם רגלים אויס שוק שייר מויו מויש צו איז געקליבן זענען די בעסטע מענטשן פאר די שליחות, ווי געווארן אזא מהפך, אזא איבערדריי, ביז זיי האבן נישט נאר וואס נישט אויסגעפירט די שליחות, נאר האבן געברענגט א בכי' לדורות. זאגט דער רבי אין אות ב', וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור, אין דעם וואס מען געפינט אז די שליחות איז בכללות באשטאנען פון צוויי עניינים, זייער א געשמאקער הסבר, וואס איז געווען דארט די שליחות וואס מען האט געשיקט די מרגלים, זאגט דער רבי צוויי זאכן איז געווען דארט. א', צו אויסגעפינען די פרטים וועלכע זיינען נוגע צו דעם כיבוש הארץ, ווי ס'שטייט קלאר, וראיתם החזק הוא הרפה המעט הוא הבמחנים, גייט זעהט צו א שטארקער פאלק, זעהט צו אביסל מענטשן אדער אסאך מענטשן, זעהט זיי זיצן אין פארמאכטע, אין פארמאכטע, די שטאט איז פארמאכט מיט חומות, ווייל זיי האבן מורא, זיי גיבן זיך אכטונג, אדער זיי זיצן אפן ווייל זיי זענען זייער שטארק, דאס איז געווען די ערשטע זאך, זאל זען די פרטים בנוגע דעם כיבוש הארץ. ב', די צווייטע תפקיד אויף די שליחות איז געווען צו אויסגעפינען די פרטים וועגן דער לאנד גופא נישט ווי אזוי צו איינעמען נאר וואס איז די לאנד הטובה היא השמנה היא צו ס'איז א גוטע לאנד צו די פירות דארטן זענען פעט און געשמאק און אלס איז גוט און עד כדי כך איז געווען נוגע אט דער צווייטער טייל אט דער טייל פון זייער שליחות אז מען זאל זען דער לשון פון רבי'ן איז אויסגעפינען די פרטים וועגן די לאנד, וואס איז די לאנד אליין צו א גוטע, צו נישט קיין גוטע, איז געווען אזוי וויכטיג, אז משה האט זיי אנגעזאגט, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, שטייט א פסוק אין אנהייב פרשה, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, וואס הייסט והתחזקתם? זאגט דער רבי, וואס מיינט והתחזקתם, אף על פי אז דורך מיטנעמען מפרי הארץ שטעלן זיי זיך איין אין סכנה אז מען וועט קענען דערקענען אז זיי זיינען מרגלים, דער רבי ברענגט אראפ פון רמב"ן און ספורנו אויפן פסוק זאגן דאס, אויב זיי גייען מיט אזעלכע שלעפן אזעלכע פירות מיט די ענבים מיט די אלע זאכן וואס זיי גייען ארויסגיין פון ארץ ישראל, וואלט מען גלייך פארשטאנען אז דאס איז מרגלים, שטעלט דאס זיי דאך איין אין סכנה, פון דעסטוועגן זאלן זיי פון דעסטוועגן זיך שטארקן און אנשטרענגען און ברענגען מפרי הארץ. זאגט דער רבי אויב אזוי אין דעם צווייטן עניין וואס משה רבינו זיי געזאגט איז נישט גלאטיג אמס טאקע אז אינו דומה ראי' לשמיעה דער רבי ברענגט אראפ א מכילתא אין יתרו אז אינו דומה ראי' לשמיעה אז א זאך וואס מען הערט איז דאס נישט אזוי שטארק אנגענומען נישט אזוי שטארק אמס מען קען דאס אפילו מען פארשטייט און מען גלייבט אלס זאך וואס מען זעט מיט די אייגענע אויגן קען מען נישט אפפרעגן פארטיג ממילא איז דאך אינו דומה איז דאך כאטש אז אינו דומה ראי' לשמיעה און דעריבער נישט קוקנדיק וואס דער אויבערשטער האט שוין דערציילט אידן אז ארץ ישראל איז אן ארץ טובה ורחבה דער אויבערשטער זאגט ארץ זבת חלב ודבש און שוין געלערנט אנפאנג חומש שמות און אידן זענען דאך מאמינים בני מאמינים ווי ס'שטייט גמרא אין שבת און אידן זענען דאך מאמינים בני מאמינים ובפרט אז מען דארף דערביי נישט אנקומען צו אמונה, צו גלייבן אין דעם וואס דער אייבערשטער זאגט איך גיי אייך ברענגען, אין א ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש, איז נישט שייך קיין אמונה, פארוואס? ווארום זיכער האבן הדרים במצרים, די אידן וואס זענען געווען אזוי פיל יאר אין מצרים, האבן געוואוסט וואס עס טוט זיך אין ארץ ישראל, ער ברענגט אראפ דער רמבן זאגט עס אין אנהייב פון אונזער פרשה. במילא קומט עס אבער נישט צו ראיית פירות הארץ, איז הגם אז ראי' איז העכער פון שמיעה וואס וואלט גורם געווען ביי אידן א שמחה יתירה מיט דעם וואס זיי וועלן זען די פירות, זיי וועלן זען ווי גרויס די ענבים און ווי געשמאק דאס איז, וועלן זיי האבן א שמחה יתירה צו אריינגיין אין ארץ ישראל, און דער רמבן אליין זאגט דעם לשון אז דורך דעם ברענגען די פירות וועט זיין לעלות שם בשמחה, איז כאטש איז פארשטאנדיק איז אבער פון דעסוועגן, צי דען איז דאס אזוי נויטיק אז מען זאל זיי ברענגען צו דעם ענין פון זען מיט די אייגענע אויגן, הגם אז ס'איז דא דערין וואס דער אייבערשטער האט צוגעזאגט, און די דרים במצרים האבן געוואוסט פון דעם, איז וואס איז אזוי נויטיק ביז צו איינשטעלן איבער דעם די לעבנס פון די מרגלים? האבן מיר דריי שאלות אין די שיחה, און אות גימל וועט דער רבי אנהייבן צו זאגן דעם ביאור? די ערשטע שאלה איז פארוואס איז דער אייבערשטער תולה די שליחות אין משה רבינו, פארוואס האט דער אייבערשטער זיי נישט געשיקט, בפרט אז עס שטייט נאך דעם אז עס איז געווען וישלח אותם משה על פי השם, און דער רמבן זאגט אז ס'דא א ענין פון פון פון שיקן מרגלים מ'זאל זען פון וואו מ'גייט איינעמען. בית די צווייטע שאלה שטייט דאך קלאר אין רש"י ברענגט עס אראפ אותה שעה כשרים היו און משה אליין האט זיי אויסגעקליבן ווי איז געווארן דער היפך הגמור נישט נאר זיי האבן נישט אויסגעפירט די שליחות ווי ס'דארף צו זיין נאר זיי האבן געברענגט א לשון ווי דער רבי ברענגט די גמרא זאגט אין אין תענית בכיה לדורות די דריטע שאלה פארוואס האט משה רבינו אזוי מדגיש געווען והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ הגם אז ער האט געוואלט זיי ווייזן מ'זאל זען מיט די אייגענע אויגן ווי גוט די לאנד איז אז ס'דא צוויי זאכן גיין אין שליחות אין ארץ ישראל איינע צו זען פון וואו צו איינעמען וואו איז די בעסטע וועג צו איינעמען די צווייטע זיי ווייזן די פירות ווי גוט ס'איז וועלן זיי ארויפגיין דארט בשמחה פון דעסוועגן אפילו וועגן דעם אליין וואס די אידן זענען מאמינים אין דעם אייבערשטן אז ארץ טובה ורחבה ארץ זבת חלב ודבש און די אידן אין מצרים האבן געוואוסט אז און רעדט אז ארץ ישראל איז איינע פון די בעסטע איז איז די בעסטע פלאץ אויף די זאכן פון דעסוועגן אויף וואס האט מען זיי געדארפט איינשטעלן אין סכנה זאלן ברענגען פון פרי הארץ אז מען קען זיי כאפן אז זיי זענען מרגלים אות גימל וועט דער רבי אנהייבן צו מבאר זיין די דריי שאלות איינער פון די ביאורים אין דעם הגם אז דער יסוד פון קיום התורה איז הקדמת נעשה לנשמע די גמרא זאגט אין שבת אז דער יסוד די לעצטע זאך וואס איז געווען דערין וואס דער אייבערשטער האט געגעבן די תורה איז געווען שהקדימו נעשה לנשמע אף על פי כן זאגט דער רבי איז נעשה אליין נישט מספיק נאר עס מוז אויך זיין נאכן נעשה דארף זיין ונשמע דאס מיינט אין פשוטע ווערטער וואס דער רבי זאגט אז ס'איז זייער גוט צו זיין אן עבד נאמן טון וואס דער אייבערשטער וויל אין אן אופן פון נעשה נעשה אליין איז אבער נישט געווען גענוג נאכן נעשה דארף זיין ונשמע צו דערהערן צו פארשטיין צו וויסן וואס דער אייבערשטער האט דא געוואלט און מען זעט קלאר ס'שטייט דער לשון ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה 21 אז נאך נעשה מוז זיין דער ענין פון נשמע איינע פון די ביאורים וואס איז נישט געווען גענוג דער ענין וואס אידן האבן געזאגט נעשה אין פרשת משפטים לכאורה דאך שוין געווען גענוג זאגט דער רבי ניין ס'האט געדארפט זיין דארטן אין פסוק ז' שטייט גלייך נאך דעם נעשה ונשמע. ס'דארף זיין ביידע זאכן. איז יעמאלט געווען דער עניין פון דער יסוד פון מתן תורה. וואס דער עניין פון ונשמע? וואס מיינט ונשמע? דער ונשמע מיינט נישט נאר הערן. נשמע מיינט מלשון הבנה דערהערן. ס'דארף זיין נעשה 100 פראצענט מ'דארף טון אלץ וואס דער אייבערשטער זאגט. צו דערצו דארף זיין דאס פארשטיין מיט'ן אייגענעם שכל, פרובירן צו פארשטיין וואס דער אייבערשטער וויל דא, וואס דער אייבערשטער האט אונז אנגעזאגט און וואס די כוונה איז אין דעם. וואנען זע איך אז נשמע איז מלשון הבנה זאגט דער רבי כמו דער פסוק אין שמואל א' שטייט דארטן דבר כי שומע עבדך און עלי הכהן איז געווען אין משכן און ווען שמואל איז געקומען יעמאלט ווען די מאמע האט אים געברענגט אז ער זיין אז ער ברענגט אין משכן אז זי גיט אים אוועק פארן אייבערשטן א גאנצן לעבן איז שמואל געגיין זיך צוגעלייגט אין דרויסן וואו מען מעג זיך לייגן דארטן און ער האט געהערט אז מען רופט אים שמואל איז ער געלאפן צו עלי און ער זאגט אים וואס ביסטו זאגט ער אים איך האב דיר נישט גערופן זאָגט אים גײ, ס'האָט זיך דיר געדאַכט, גײ שלאָפֿן. ער איז צוריק געגאַנגען, ער הערט װײַטער, שמואל, שמואל! קומט ער צו עלי, זאָגט אים עלי, װײסט אױס, אַז דער אײבערשטער רופֿט דיר. אַז װעסט הערן נאָך אַ מאָל, מע רופֿט דיר שמואל, זאָלסט זאָגן, יאָ! װאָס איז געװען? װאָס האָט ער געענטפֿערט, װען ער איז געגאַנגען צוריק זיך צו לײגן און האָט געהערט, אַז מע רופֿט אים שמואל, האָט ער געזאָגט דעם אײבערשטן, דבר כי שומע עבדך. װאָס איז דבר כי שומע עבדך? אַז איך זאָג דיר, דבר, מײנט דאָס, רעד, איך בין דאָ, איך הער, װאָס דו זאָגסט. װאָס איז דאָ צולײגן כי שומע עבדך? שומע עבדך מיינט אז איך וויל עס אריינעמען אין זיך צו דאס הייסט ס'זאל זיין אן ענין פון הבנה והשגה נישט נאר הערן אמאל גייט עס אריין עס גייט ארויס אט הערן און אט דאס אריינעמען אין זיך אין א פנימיות איז דאס איז דער יסוד פון מתן תורה און אזוי איז דאס אויך בשייכות צו כניסה לארץ ישראל די זעלבע זאך איז אריינגיין אין ארץ ישראל דער אויבערשטער האט טאקע געזאגט אידן אז ס'איז אן ארץ טובה ורחבה וגומר אבער דער אויבערשטער וויל אז אידן זאלן איינזען דעם גוטס פון ארץ ישראל אויך בשכלם און דער אויבערשטער האט זיך געקענט פארלאזן זאגן משה רבינו שיק נישט קיין שיק זיי נישט איך האב זיי שוין אנגעזאגט אז ס'איז ארץ טובה ורחבה ס'איז ארץ זבת חלב ודבש זיי האבן שוין געהערט אין מצרים עס איז אלץ אלץ געווען גוט מ'דארף אריינגיין אין ארץ ישראל ווייל דער אויבערשטער האט פאר זיי געזאגט נישט דאס וואס דער אויבערשטער וויל דער אויבערשטער וויל פון אידן אז זיי זאלן איינזען דעם גוטס פון ארץ ישראל אויך בשכלם אין אין זייער שכל זאלן זיי אויך זען לכאורה האבן מיר שוין דא גלייך אן ענטפער אויף די שאלה פאר וואס האט משה רבינו זיי איינגעשטעלט אין סכנה ווייל דער אויבערשטער וויל אז מ'זאל נאר זען מיט די אייגענע אויגן אז זיי קומען צוריק פון ארץ ישראל זיי ווייזן זיי די פירות און יעדער איינער ווערט נתפעל זיי וואלטן געזען אזעלכע זאכן דאס האט דער אויבערשטער האט געוואלט דעריבער האט משה רבינו געהייסן ברענגען מפרי הארץ, זיך אפילו איינשטעלן אויף דעם, כדי אז דער רצון פון אידן צו גיין קיין ארץ ישראל זאל זיין, נישט נאר ווייל אזוי האט דער אויבערשטער געהייסן און במילא פאלגן זיי דעם ציווי השם אין דעם אופן פון נעשה, נאר אויך מצד זיי אליין, זיי פארשטייען אז מ'דארף וועלן גיין קיין ארץ ישראל, ווייל זי איז די אמת'ע ארץ טובה ורחבה. מ'דארף טאקע טון בקבלת עול, אבער אין די זעלבע צייט דארף מען אויכעט עס טון מיטן אייגענעם געשמאק מיט די אייגענע הבנה והשגה דער יסוד איז אין מתן תורה אז נעשה אליין איז נישט גענוג דארף זיין נעשה ונשמע דארף נאך הערן און פארשטיין וואס דאס איז אזוי איז אויך בשייכות צו ארץ ישראל איז פארשטאנדיג וואס משה רבינו האט געשיקט געהייסן זיי ברענגען והתחזקתם אפילו עס איינגעשטעלט אין סכנה און דער אויבערשטער וויל אז אידן זאלן זען מיט די אייגענע אויגן ווי עס איז גוט די זעלבע זאך איז אויך בנוגע דעם ערשטן טייל פון זייער שליחות, דאס איז געווען וועגן דעם צווייטן טייל פון די שליחות, וועגן דעם ערשטן טייל פון די שליחות וואס איז געווען צו זען פון וואו איז די בעסטע וועג צו אייננעמען, צו אויסגעפינען אין וועלכן וועג מען זאל כובש זיין ארץ ישראל, אז די כוונה דערביי איז געווען אז אידן זאלן איינזען בשכלם ווי יכול נוכל לה, ווי ווען כלב האט געמאכט ויהס כלב האט ער געזאגט יכול נוכל לה, מיר וועלן יא קענען. און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער אויבערשטער איז ממילא איז לויט די צוויי זאכן וואס מ'האט ערשט גערעדט האט אנגעהויבן ווערן פארשטאנדיג די די דריטע שאלה פארוואס האט ער זיי אריינגעשטעלט אין סכנה דער אויבערשטער וויל אז די אידן זאלן זען מיט זייערע אויגן ס'זאל זיין נעשה ונשמע גיין ארץ ישראל דער אויבערשטער זאגט ס'איז ארץ טובה ורחבה איך וויל זאלסט אבער זען מיט די אייגענע אויגן און דאס איז אויך דער טעם פארוואס דער אויבערשטער האט נישט אנגעזאגט אויף שילוח המרגלים יעצט אין דעם אות גייט אראפ פאלן די ערשטע שאלה

היות אז דער מתכוון פון שילוח המרגלים איז צו אויפטון ביי אידן דעם נשמע, ווי מ'האט ערשט געזאגט אז זיי זענען געגאנגען דארט אז ס'זאל זיין די ראי' פון נשמע אז זאלן אליין זען אז ס'איז יכול נוכל לה, זאלן אליין זען די פירות און גיין בשמחה, ווי דער לשון פון רמב"ן, איז צו אויפטון ביי אידן דעם נשמע בנוגע דער כניסה לארץ, אז די כניסה לארץ דארף זיין אין א אופן פון נשמע, איז דעריבער אויך דער שילוח גופא געקומען אין אן אופן פון לדעתך, אויב דער אויבערשטער שיקט גייט אוועק דער לדעתך גייט אוועק דער ענין פון זיי אז ס'זאל זיין דער ענין פון נשמע דער אויבערשטער האט געהייסן עס קומט נישט פון אויבן משה רבינו דארף זיי שיקן איך מאך פארשטאנדיק פאר וואס ס'איז שלח לך לדעתך אז מען טוט עס ווייל אזוי דארף מען מצד דאס שכל זאגט בעפאר מען גייט איינעמען א פלאץ דארף מען אריינגיין און זען ווי עס איז מען זען זען ווי עס איז וואלט מען געזען יכול נוכל לה ווען זיי ברענגען די פירות וועלן זיי נאך אריינגיין מיט א גרויסע שמחה און דער רבי איז מסיים און נישט בלויז אין אן אופן פון נעשה איך גיי אין ארץ ישראל נעשה איך גיי טון די תורה ווייל ווייל פאר וואס ווייל אני מצווה לך נישט דאס וואס דער אויבערשטער וויל איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אז מ'האט געדארפט אנקומען אין ארץ ישראל צו זען אז ס'איז ארץ טובה און צו זען פון וואו איינצונעמען, דאס איז אויך די סיבה פון די שליחות, סיבה פון די שליחות איז אז אידן זאלן זען מיט זייער אייגענע אויגן, דארפן זיי אליין שיקן צוליב זייער דעת, בדרך הטבע ווילן זיי זען וואס איז ארץ ישראל, החזק הוא הרפה, און אויכעט די פירות. זייער געשמאק ארויף אין די שאלה, פארוואס דער אויבערשטער, ממש א נייע ליכט, פארוואס דער אויבערשטער שיקט נישט, ס'איז געווען על פי השם, כשרים היו דער רמב"ן זאגט אז ס'איז אן ענין צו גיין און דער רבי האט געזאגט אין אנהייב שיחה אז הייסט עס אז ס'איז געווען ברשותו של הקדוש ברוך הוא על פי השם אזוי זאגט רש"י וישלח אותם משה על פי השם ברשותו של הקדוש ברוך הוא הייסט עס אז דער ענין פון שילוח המרגלים מצד עצמו איז דבר טוב ורצוי האט דער אויבערשטער געדארפט שיקן יעצט פארשטייען מיר פארוואס דער אויבערשטער האט דאס נישט געטאן אות ד' דער רבי ענטפערן די צווייטע שאלה וואס מיר האבן געהאט אויב ס'איז געווען באותה שעה כשרים היו משה רבינו האט זיי אליין אויסגעקליבן, זענען זיי דאך געווען זיכער די גרעסטע געפאסט פאר די שליחות, ווי דער לשון פון רבי'ן, זענען זיי געווען די אם בעסטן צוגעפאסטע פאר דער דאזיקער שליחות. וואס האט דא פאסירט? ווי האבן זיי נישט נאר נישט מקיים געווען די שליחות, נאר געברענגט פאר די אלע אידן ביז היינט א בכיה לדורות. אות ד' דער רבי'ס ענטפער. דערמיט וועט מען אויך פארשטיין ווי אזוי די מרגלים, וואס אותה שעה כשרים היו, האבן געקענט אזוי דורכפאלן ביז צו זאגן לא נוכל לעלות ווי זענען זיי אזוי דורכגעפאלן כשרים היו מיט די אלע זאכן די בעסטע און די פיינסטע אידן וואס ס'איז געווען ראשי אלפי ישראל זאגט דער רבי וויבאלד אז דער ענין השליחות איז געווען דער נשמע צו אויספארשן די זאך פון כניסה לארץ ישראל על פי השכל מ'האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד מתן תורה אז דער ענין פון נעשה איז נישט געווען גענוג און א פאר פסוקים שפעטער שטייט נעשה ונשמע די זעלבע זאך איז אויכעט געווען נשמע מיינט דער ענין פון דערהערן און טון מצד עצמו און נישט נאר ווייל אני מצווה לך אני מצווה לך זאגט דער רבי וויבאלד אז דא האט זיך אריינגעמישט דער ענין וואס האט געדארפט זיין דער ענין פון נשמע אז ווען די מרגלים זענען זיי זענען געגאנגען איבערקוקן ארץ ישראל זיי זיי גייען זען מיט זייער אייגענעם שכל מיט זייער אייגענעם דעת ווי מען קען דאס אייננעמען און ברענגען צוריק און ווייזן די פירות ווען צו אויספארשן די זאך פון כניסה לארץ על פי שכל האט דעריבער געקענט ביי זיי ווערן א טעות אין שיקול הדעת וויבאלד אז ווען זיי גייען אינגאנצן ווען דער אויבערשטער שיקט קען נישט זיין אזא זאך דער אויבערשטער וויל דאך אבער נישט אזוי ער וויל דאך אז מ'זאל גיין מיט אייגענעם דעת דא איז געווען דער אייגענער דעת האט זיי געפעלט וואס ווי דער רבי וועט זאגן שפעטער ווי מ'איז דאס מתקן און ווי מ'גיט אכטונג ס'זאל נישט טרעפן אזא זאך ממילא איז געווארן ביי זיי א טעות אין שיקול הדעת דער רבי גייט מסביר זיין וואס דאס מיינט ווארום אלץ וואס די מרגלים האבן געזאגט וועגן ארץ ישראל והיושבים בו, זיי האָבן געזאָגט עז העם גם ילידי הענק וגומר זיי האָבן געזען זענען אַ שטאַרקע פֿאָלק מע זעט דאָרטן די ילידים פֿון די ריזן ילידי הענק איז דאָך געווען אמת דער רבי ברענגט אַראָפּ דער רמבן זאָגט דאָס ס'איז אַלץ געווען אמת נישט געווען קיין ליגן וואָס זיי האָבן געזאָגט און אויך זייער מסקנא אַז לא נוכל לעלות וואס האבן זיי געזאגט על פי טבע קען מען נישט כובש זיין ארץ ישראל ס'איז נישט מעגליך מיר זענען געגאנגען לדעת צו זען מיט די אייגענע אויגן מיט אונזער דעת האבן זיי געזאגט אז מען קען עס נישט איז אלץ וואס זיי האבן געזאגט איז געווען אמת ס'האט אלץ אן ארט אין שכל קומט אויס געוואלדיגע ווערטער אז די מרגלים האבן לדעתם מקיים געווען די שליחות אויף וועלכער זיי זענען געשיקט געווארן זיי האבן נישט געטון קיין זאך קעגן דעם אייבערשטן אין זייער אויגן, זיי האבן נישט מורד געווען, זיי האבן נישט פוגם געווען, נישט געטאן קיין זאך אנטקעגן די שליחות וואס דער אייבערשטער האט זיי געשיקט. וואס איז דא דער פראבלעם? דער טעות זייערע איז באשטאנען אין דעם וואס זיי האבן בכלל מוסיף געווען א מסקנא, דא קומט דער פראבלעם וואס זיי האבן געטאן, ווען זיי האבן געזאגט לא נוכל לעלות, דא האבן זיי געמאכט זייער גרעסטן טעות. אלע זאכן וואס זיי האבן געזאגט איז געווען זייער פיין. ס'איז ילידי הענק, ס'איז עז העם, און און און אפילו וואס זיי האבן געזאגט לא נוכל לעלות על פי טבע איז זיכער דאך ריכטיג, אבער זיי האבן עס נישט געדארפט זאגן. פארוואס? משה רבינו האט ביי זיי מלכתחילה נישט געפרעגט צו מען קען אייננעמען ארץ ישראל אדער נישט. נישט דאס איז געווען די שאלה פון משה רבינו. ער האט זיי בלויז געשיקט צו אויסגעפינען ווי אזוי איז לייכטער איר צו כובש זיין. און דאס וואס זיי האבן געדארפט זאגן משה רבינו מיר זענען געווען מיר האבן געזען פון וואו איז דער בעסטער פלאץ וואו מ'קען אייננעמען זיך אריינגעמישט אין דאס זייער אייגענער שכל איז געווארן א טעות אינעם גאנצן שיקול הדעת און זיי האבן געזען אז בדרך הטבע קען מען נישט האבן זיי געזאגט עז העם ילידי הענק און לא נוכל לעלות זיי האבן געמאכט א מסקנה ווער האט געפרעגט אויף א מסקנה צו מ'קען ארויפגיין צו נישט נישט דאס איז געווען דיין שליחות אדרבה, פון דעם גופא וואס משה האט זיי געשיקט לתור את הארץ, אויסצופארשן ווי צו כובש זיין ארץ ישראל, איז געווען א הוכחה אז יכול נוכל לה, אויך בדרך הטבע. משה רבינו זאגט אז מען גייט אריינגיין אין ארץ ישראל, איר ווילט האבן מרגלים זאל זען צו מען קען, שיק איך אייך איר זאלט גיין זען, איך האב אייך געזאגט אז מען קען אריינגיין, פארוואס שיק איך אייך צו זען אז מיר קענען אריינגיין? איז זיכער אז מען קען אריינגיין בדרך הטבע. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק זייער א געשמאקע הערה, איי אויב איך זאג אז דאס וואס משה רבינו האט זיי געהייסן גיין האבן זיי גלייך געזען אז מען קען אריינגיין בדרך הטבע, זיי האבן נישט געדארפט אריינמישן זייער שכל און זאגן די מסקנא וואס משה רבינו האט זיי נישט געפרעגט אז לא נוכל לעלות, אבער פונדעסטוועגן זעט מען דאך כלב האט זיי געענטפערט, עלה נעלה אפילו בשמים, איז דאך דאס נישט בדרך הטבע, ווי קען מען זאגן אין שיחה זאגט דער רבי אז ס'איז געווען א הוכחה אז יכול נוכל לה בדרך הטבע. און רש"י ברענגט עס אראפ וואס וואס וואס כלב האט זיי געזאגט אז אפילו יאמר לנו לעשות סולמות בשמים וועלן מיר ארויף גיין א זאך וואס קען נישט זיין אין דער וועלט ער האט זיי געזאגט קרע לנו את הים ער האט זיי געוויזן אלע זאכן וואס היפך הטבע ווי קען מען זאגן אז זיי האבן געגלייבט די מרגלים האבן געגלייבט אז משה שיקט זיי אז מען קען אריינגיין בדרך הטבע און די אלע זאכן וואס וואס כלב זאגט איז למעלה מן הטבע זאגט דער רבי ורק לפי דבריהם איר טענה'ט אז מ'קען נישט אריינגיין על פי טבע, לא נוכל לעלות, לו יהא כדבריהם, אויב זאל זיין חס ושלום ווי איר זאגט אז בדרך הטבע קען מען נישט אריינגיין, זאג איך אייך, עלה נעלה, יכול נוכל, אז מען דארף מאכן לעיטערס וועט מען מאכן לעיטערס, און ער ברענגט זיי די אלע מעשות וואס דער אייבערשטער האט געטון שלא בדרך הטבע, אבער אין עס אין דעם עצם הענין, משה רבינו שיקט זיי, פארשטיין זיי אז מ'וועט קענען אריינגיין בדרך הטבע. װײַל אױב די כּניסה, ער האָט דאָך געברענגט אין די חצאי ריבוע אַ ראיה צו דעם, װײַל אױב די כּניסה לארץ איז באופֿן ניסי, האָט דאָך נישט קײן אָרט דער ענין פֿון שיקן מרגלים. משה רבנו האָט זיי געדאַרפֿט זאָגן, מע גײט אַרײַנגײן אין ארץ ישראל אין אַ אופֿן פֿון אַ נס, איר דאַרפֿט נישט קײן מרגלים, איך גײ אײַך נישט שיקן. פֿאַר װאָס שיקט ער זײ? איז אַ ראיה, אַז דאָס שיקן די מרגלים איז צו װײַזן, אַז מע קען, יכול נוכל לה, בדרך הטבֿע, דערפֿאַר דאַרף מען זען, װי מע גײט אַרײַן. קומט אויס אז זייער זאגן לא נוכל לעלות איז נישט נאר א הוספה אויף דער שליחות, נאר נאכמער, ס'איז היפך השליחות. מיט די טעות וואס זיי האבן געזאגט, ווען זיי זאגן אז ילידי הענק, מען ווייזט די פירות ווי דאס איז משונה'דיג גרויס און געשמאק און אלץ, אלץ וואלט געווען זייער פיין, ס'וואלט געווען ריכטיג, און אפילו דער לא נוכל לעלות בדרך הטבע איז זייער געווען ריכטיג לויט ווי זיי האבן געזען. אבער קיינער האט דיך נישט געפרעגט און דאס האט ער נישט געדארפט זאגן. משה רבינו האט געפרעגט ווי צו כובש זיין ארץ ישראל, וואנעט איז די בעסטע וועג, אבער האט ער נישט געפרעגט צו יכול נוכל צו לא נוכל. און אז משה רבינו האט זיי געזאגט האבן זיי פארשטאנען מען קען גיין בדרך הטבע. האבן מיר געשמאק פארענטפערט אלע שאלות, אין אות ה' וועט דער רבי ברענגען וואס איז דער לימוד פאר יעדן איינעם און איינעם אין יעדן טאגליכן לעבן אין אלע דורות וואס איז דא וואס דארף א איד זיך אפלערנען פון דעם. אות ה' איז געווען זייער געשמאק אראפגעברענגט די אלע זאכן א נייע ליכט אין דעם ענין פארוואס דער אייבישטער האט נישט געשיקט א נייע ליכט אין דעם ענין וואס איז געווען זייער בעיה וואס איז געווען דער פראבלעם וואס זיי האבן געטון דער רבי נאך מסביר זיין שפעטער נאך געשמאקער א ביסל מער ברייטער וואס איז געווען דער פראבלעם וואס וויבאלד דער אייבישטער האט געוואלט זאל זיין בדרך הטבע דערפאר האט ער נישט געשיקט זאל זיין נישט אלס אני מצווה לך נאר ווייל איך וויל איר זאלט זען ווי דער רמבן זאגט אז מען זאל גיין בשמחה איז במילא

זע נאכאמאל די גרעסטע טעות זייערע איז געווען צו געבן די מסקנא לא נוכל לעלות אפילו אז בדרך הטבע איז דאס ריכטיג. תורה מלשון הוראה איז דערפון פארשטאנדיג אז אין תורה איז אויך פארהאן די אנווייזונג ווי זיך צו באווארענען פון עצת פון טעות מרגלים. ווי קען זיך יעדער איד באווארענען אין זיין לעבן טאג טעגליכן לעבן נישט צו זיין ווי די מרגלים. וואס איז די עצה דער רבי פרעגט א שאלה וואס איז די עצה זאגט דער רבי דער שם הסדרה לויט מנהג ישראל איז שלח מלשון שליחות דער רבי לייגט צו אין די הערה 29 אבער רמבם איז דא דער סדר תפילות כל השנה מ'האט ערשט אנגעהויבן לערנען נאך אמאל רמבם און געלערנט דעם סדר תפילות מיט כל השנה רמבם ווען ער רעכנט אויס די פרשיות שרייבט ער שלח לך עס קען זיין דער רבי צייכנט דאס אן אז ס'איז נישט נאר שלח נאר ווער איז דער שיקער

אז ער זאגט נעשה אבער דערנאכדעם איז גייט ער מיט נשמע לדעתך דארף ער כסדר געדענקען און זיך נישט פארגעסן אז ער טוט עס אלס א שליח פון משה נישט ווייל אים ווילט זיך פארשטיין די זאך נאר ווייל אזוי איז דער רצון העליון דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו שלח לך לדעתך איך וויל זיי נישט שיקן ווייל איך וויל אז פון זיי זאל קומען אז זיי זאלן זען אז ארץ ישראל איז גוט נישט נאר ווייל זיי גלייבן אין מיר און ס'איז א נעשה מיר וועלן גיין אין ארץ ישראל ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן ניין זאל געדענקען אז אלעמאל דארף מען געדענקען אז ווער האט דיר געשיקט משה רבינו ווייל אז דו גייסט דאך טאן מיט שלח לך לדעתך מוז מען נישט פארגעסן קיין איין סעקונדע אז מ'איז א שליח פון משה רבינו פאר דער רבי גייט ווייטער נאכאמאל וואס דער רבי וויל דא זאגן מרגלים האבן פארגעסן וואס זיי גיי וואס האבן זיי געטון ווען זיי זענען צוריק געקומען האבן זיי געגעבן א מסקנה לא נוכל לעלות, קיינער האט זיי נישט געפרעגט נאך אויב נוכל לעלות נו לא נוכל לעלות, זיי האבן גענוצט זייער שכל, מיט זייער שכל האבן זיי פארלוירן שיקול הדעת, דער רבי גייט מסביר זיין מיט קלארע ווערטער וואס דאס מיינט. און דעמאלט, אז מען טוט ווי דער רבי זאגט יעצט, אז מען געדענקט אלעמאל אז ער טוט עס אלס א שליח פון משה, און דעמאלט איז מען באווארנט, נישט נאר מיט דעם נעשה, אז דער נעשה וועט זיין ווי ס'דארף צו זיין, נאר אויך מיט דעם נשמע, אז דער נשמע וועט זיין ווי ס'דארף צו זיין. דאס פארזיכערט אז דער שכל וועט זיין א שכל אמיתי און קומען צו דער מסקנא אמיתית. נישט ווי זיי האבן געטאן מיט שכל, איז דער שכל אוועקגעגאנגען אויף א פארקרומטן וועג אינגאנצן. זיי האבן געברענגט א בכייה לדורות, נישט נאר זיי האבן נישט אויסגעפירט די שליחות. דער רבי וועט מסביר זיין נאך געשמאק אין געשמאקע ווערטער וואס דאס מיינט. די זאך פון שכל איז צו אויסגעפינען ווי דער מושכל איז לאמיתתו. דער אייבערשטער האט געגעבן א מענטשן שכל אז יעדן זאך וואס ס'קומט צו אים, לערנען, און דאווענען, ער לערנט תורה, דארף זיין שכל צוגיין צו די תורה, צוגיין אויף א אופן צו אויסגעפינען ווי דער לשון איז, דעם מושכל לאמיתתו. ער דארף אויסגעפינען וואס די תורה וויל דא, וואס האט געמיינט רבא, וואס פרעגט אביי אויף אים, וואס האט אביי נישט פארשטאנען אין רבא'ן, דערנאך וואס האט אים רבא געענטפערט, פשוט אויס פארשטיין צו קומען לאמיתתו וואס יעדער איינער האט געמיינט. ווי טוט מען עס? זאגט דער רבי זייער געשמאק, מען דארף מבטל זיין אלע אייגענע נטיות וכו', און זיך צוטראגן צו דער זאך וואס מען וויל פארשטיין. ס'דא אמאל וואס א מענטש גייט צו צו א להבדיל עס איז אויכעט אין וועלטישע זאכן, אויכעט די זעלבע זאך, אז מען האט א פראבלעם, א מענטש קומט פרעגן א שאלה ווי צו טון, זעהט דו האסט א נגיעה אין די זאך, א אייגענע נטיה, וועסט אים ענטפערן לויט דיין נטיה איז דאס א חורבן גייסט נישט לויטן אמיתות השכל ווען דו ווילסט אים ענטפערן ווי ס'דארף צו זיין ווי עס שטייט אין די גמרא להבדיל ווי ס'דארף צו זיין דארפסט האבן קיינע נטיות נישט דארפסט צוגיין צו די זאך מיט ביטול אינגאנצן אויב דו האסט א נטי' איז שוין נישט דא איז שוין נישט דער אמת דאס דער אויפטו פון דעם פון נישט וואן ווי ס'דארף צו זיין אז מ'איז אלעמאל א שליח פון משה יעמאלט וועט עס ארויסקומען ווי ס'דארף צו זיין ס'דא אסאך, מ'זעט ס'דא מענטשן וואס בויען אויף א גאנצן פלפול אין גמרא, מ'פרעגט א שאלה פון רמב ם אויפן רמב ם און מ'שלעפט און מ'מאכט גאנצע מעשות, צום סוף וואס ווען מ'גיבט א קוק זעט מען אז דער גאנצער יסוד איז גארנישטא, אדער חס ושלום אין א דזשאוק ס'איז גארנישטא אזא רמב ם, דו קענסט פרעגן א שאלה פון דעם רמב ם אויף דעם רמב ם, אדער האט ער גארנישט געלערנט ריכטיג דעם רמב ם. דער גאנצער בנין וואס ער האט אויפגעבויט נעם ארויס דעם אונטערשטן שטיין דעם יסוד פאלט אפ דער גאנצער בנין ער האט צוגעגאנגען מיט א נטיה ער האט צוגעגאנגען שוין מיט מיט זיין יסוד איז ער צוגעגאנגען מען דארף צוגיין אין גאנצן פריי בשעת איינער טוט אין אן עניין שכלי צוליב זיין אייגענעם געשמאק וכולו ער גייט צו צו דעם אים צו געשמאק ווייל ער האט א געשמאק אין דעם אלס דעמאלט איז רעכט אז עס זאלן זיך אריינמישן די אייגענע נטיות וכולו ביז אז ער וועט פרובן צופאסן די מציאות צו זיין דעה. למעשה דארף א מענטש ווען ער גייט לערנען, דארף ער לערנען טיף וויאזוי צו פארשטיין, וויאזוי צו טרעפן די מציאות ווי ס'איז, צופאסן זיין דעה צו די מציאות האמיתית. אזא איינער וואס לערנט, צייכנט ער צו די מציאות צו זיין דעה. וואס דאס איז איינער פון די ביאורים אין ענין השוחד דער רבי ברענגען א ראיה מיר זעען אין ענין פון שוחד וואס תורה זאגט אז השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים פסוק אין שופטים א שוחד מאכט בלינד וועמען חכמים און צדיקים זאגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה וויבאלד אז תורת אמת איז מעיד אז עס רעדט זיך וועגן חכמים און צדיקים, זענען זיי דאך חכמים און צדיקים אמיתיים, דער רבי האט אונטערגעשטראכן תורת אמת זאגט דאס, אז עס רעדט זיך וועגן דאס אז השוחד יעור עיני חכמים, היינט ווי קומט עס אז זיי זאלן לכתחילה נעמען שוחד, ווי קומט עס אז ער נעמט שוחד? נו, דער ענטפער איז זייער פשוט, ווייל דער ענין השוחד איז נישט נאר וואס מען נעמט געלט וכיוצא בזה, און דערפאר וועט מען זאגן אן אפענעם שקר. אין די מעשה ווען מען רעדט וועגן דעם ענין פון שוחד האט גענומען שוחד מאכט עס אים בלינד און ער גייט נישט צו ריכטיג צו די זאך צו דעם איז נישט נאר דאס איז נאך דא נאך נאך טיפער נו וואס איז דא דער פראבלעם וואס מען טראכט נישט וועגן די מציאות ווי זי איז קומט א שאלה פון צוויי מענטשן קומען צו דין תורה אויב'ן טראכטן ווי דער ענין איז באמת נו נו ער גייט נישט צו דעם ווי זי איז באמת דערפאר וועט ער נעמען שוחד אויכעט, אויב ער גייט שוין נישט צו מיטן אמת, וועט ער נעמען שוחד, יעמאלט וועט ער זיכער נישט פסק'ענען ווי דער אמת. וואס מען טראכט נישט וועגן דער מציאות ווי זי איז, וואס די מעשה וואס די מענטשן קומען צו אים צום דין תורה, נאר מען טראכט וועגן זיך און דער אייגענער מציאות, ווי ער וועט ארויס פסק'ענען, ווי ער וועט ארויסגעווינען ווי דאס איז, אלץ גייט ער צו מיט זיך. וואס דעמאלט קען מען נישט האבן קיין הבנה אמיתית אין דעם מושכל ווי ער איז באמת. דערפאר טרעפט אז זיי נעמען שוחד, אפילו זענען צדיקים און חכמים, אבער זיי האבן דעם פראבלעם וואס גאנצע זאך וואס זיי טראכטן איז די מציאות ווי זי איז. זיי טראכטן נישט די מציאות ווי זי איז, נאר זיי טראכטן וועגן זיך. דערפאר קען ער זיין אויכעט ביי חכמים און צדיקים. דאס איז געווען די סיבה פון דער טעות ונפילה פון די מרגלים, וואס מען קען זיך אפלערנען נישט צו זיין אזוי. ביי זיי האט געפעלט אין דעם ביטל פון משה צו משה רבינו און אין אן אויפן אז דאס זאל דערהערט ווערן אויך בשעת זיי זיינען פארנומען מיטן ענין פון ונשמע לתור את הארץ פון איין זייט דאך רבונו של עולם דו שיקסט אונז נישט אלס מרגלים דו ווילסט אז מיר זאלן גיין אלס מרגלים מיר זאלן בעטן מ'וויל מרגלים ווייל מיר זאלן זען אליין בדרך הטבע אז מען קען אריינגיין מען זאל ברענגען די פירות מען זאל זען ווי געשמאק דאס איז און גיין בשמחה איז אלץ האבן זיי דאך געטאן ווי ס'דארף צו זיין ס'איז געפעלט אבער איין זאך זענען געקומען צום נשמע אז זיי גייען ווייל זיי דארפן גיין יעמאלט האט זיך אריינגעמישט דער זיך דער אריינגעמישט דער דער זיך האבן זיי פארלוירן דעם גאנצן שיקול הדעת זיך אריינגעמישט זייער דעת האבן זיי אנגעהויבן צו זען מיט אייגענע אויגן מיט פשוטע אויגן האבן זיי געזען אז מען קען טאקע נישט אריינגיין וואס דארף מען האבן ווי געזאגט פריער דארף זיין בטל צו משה וואו מען גייט דארף מען געדענקען אז מ'איז בטל צו משה רבינו ביי זיי האט געפעלט אין דעם ביטל צו משה רבינו אין אן אופן אז דאס זאל דערהערט ווערן אויך בשעת זיי זענען פארנומען מיטן ענין פון נשמע בשעת נעשה ווייסט ער אז ער טוט אן שכל טוט ער וואס דער אייבערשטער וויל טוט וואס משה רבינו זאגט עס קומט אבער צו נשמע יעמאלט קען ער פארגעסן אפילו ווען ער האלט אין א אופן פון נשמע און לתור צו זען לתור את הארץ מיט א תי"ו ווען מ'קען אריינגיין איז נישט גוט וויבאלד אז זיי האבן געפילט זייער מציאות דעריבער האט די ראיית הנפילים בני ענק, זיי האבן געזען די נפילים בני ענק, געווארפן אויף זיי א פחד ביז ונהי בעינינו כחגבים, ס'איז אמת, אבער דאס האט זיי געברענגט וויבאלד זיי האבן געטראכט וועגן זיך, האבן זיי זיך געפילט ווי היישעריקן, יענע זענען געווען אזוי הויך אז זיי האבן פארשטעלט די חמה מיט זייער הויכקייט, אז זיי האבן געקוקט, אז זיי האבן געפילט זיך, אז יענער קוקט אויף מיר, בין איך אזוי ווי א היישעריק, אזוי קליין. ווי ס'שטייט אין אונזער פרשה. וואס האט עס געברענגט ונהי בעינינו כחגבים אז זיי זענען געגאנגען אינגאנצן מיט דעם נשמע זיי האבן פארגעסן אויף דעם ענין פון ביטול צו משה רבנו און דאס איז געווארן אן ענין פון שוחד וואס האט מטה געווען זייער שכל ביז צו זאגן לא נוכל לעלות דאס האט געברענגט מיר פון זיי געווארן משוחד אלס האבן זיי געטראכט וועגן זיך און זיי האבן געטראכט ווי מען גייט איינעמען און אז מיר דארפן זען מיט אונזער אייגענע דעת זען מיר נפילים מיר זען נפילים ווערן מיר חגבים וואס איז די עצה צו דעם בשעת אבער מען געדענקט אז מען איז א שליח, ווי די פרשה ווערט אנגערופן שלח, ושלוחו של אדם כמותו, ווי די גמרא זאגט אין ברכות, ושלוחו של אדם כמותו, א שליח האט נישט קיין אייגענע מציאות, נאר זיין גאנצע מציאות איז די מציאות פון דעם משלח. אז מען גייט אויף שליחות פונעם אייבערשטן, מען גייט אויף שליחות פון משה רבינו, איז מען אינגאנצן נישט קיין אייגענע מציאות, מען איז דער מציאות פונעם אויבערשטן, מען איז דער מציאות פון משה רבינו. דער רבי ברענגט אראפ אין אין הערה 34 ס'איז א קורצערע שיחה איז דא אביסל צייט זיך אביסל אפגעבן מער מיט א א געשמאקע הערה דער רבי זאגט ראה בארוכה לקח טוב עס געווען איינער פון די אחרונים געווען רבי יוסף ענגל וואס ער געווען אין די יארן פון דעם פון דעם רבי'ן נשמתו עדן דעם רבי'ן רש"ב געווען פון פון די צייטן פון רבי'ן מהר"ש און רבי'ן רש"ב דאכט זיך נסתלק געווארן תר"פ און ער געווען דער רב אין קראקא געהאט א מוראדיגע אינטערעסאנטע שיטה אין לימוד וואס דער רבי ברענגט אראפ אמאל ביי פארברענגען אז מען קען זען און בכללות איז זיין שיטה אין לערנען איז זייער ענליך און משתווה צו די שיטה פונעם ראגעטשאווער אזוי זאגט דער רבי איז דער רבי יוסף ענגל ברענגט אראפ עס אין א לאנגע אריכות אין לקוטי שיחות אין לקוטי שיחות ברענגט דער רבי אראפ אין חלק כ"ב דעם עניין וואס דער הר"י ענגל איז מחדש אין זיין ספר לקח טוב וואס איז דער ענין פון שליחות פשוט געשמאק צו הערן וואס דאס איז ער ברענגט אראפ אזוי דער רבי אין די שיחה ברענגט איך האב נישט געזען אין אין אין דעם ספר לקח טוב דער רבי ברענגט אראפ אין די שיחה אין חלק כ"ב ערשטנס איז ער אלף איז ערשטע דרגה אין א שליח און א משלח דער משלח גיט רשות צו דעם שליח צו טון במקומו ער קען נישט גיין קען נישט זיין דארטן יעצט דער רבי שיקט שלוחים אין די גאנצע וועלט ער קען נישט פארן אין די גאנצע וועלט די שלוחים טוען וואס דער רבי האט זיי געגעבן רשות אז זיי זאלן טון. פאר וואס טוען זיי עס? שטאטס דעם רבי'ן, במקומו. צו וועמען ווערט מתייחס די מעשה? צו דעם שליח, דער שליח טוט עס. דאס איז די ערשטע דרגה אין שליחות. צווייטע דרגה אין שליחות זאגט דער ר"י ענגל, איז אז די מעשה איז זיך מתייחס אויך צום משלח. ס'ווערט אנגערופן אז דער משלח האט עס געטון, א טיפערע דרגה אין דעם ענין פון שליח מיט משלח. ג די דריטע דרגה, נישט נאר די מעשה ווערט זיך מתייחס צו דעם משלח, דער שליח האט עס געטון, אבער עס ווערט מתייחס אזוי ווי דער משלח האט עס געטון, דאס איז די צווייטע דרגה, דריטע דרגה איז אסאך העכער, דער שליח ווערט די מציאות פון דעם משלח, ווי דער רבי האט ערשט געזאגט דא, ער האט נישט קיין אייגענע מציאות, זיין גאנצע מציאות איז די מציאות המשלח. און אין דערויף גופא וועמענס שליח איז ער איז מען שלוחו של משה שלח לך וואס משה רבינו איז דאך מדת האמת די גמרא זאגט אין סנהדרין מדת האמת ראה משה רבינו איז מדת האמת מען בלייבט צוגעבונדן צו משה רבינו וואס ער איז מדת האמת און מען טרעט פון אים נישט אפ מ'האלט דאך אלץ אין איין טראכטן אז מ'איז א שליח פון משה רבינו מען טראכט די גאנצע צייט נישט וועגן זיך איך בין נישט דא נישט נאר דאס נאר מ'ווייסט אז מען איז זייער מצליח אין די שליחות נאר אז מען גייט אין משה רבינו'ס א שליחות דעמאלט ווערט מען נישט משוחד ממילא פירט מען אויס די שליחות פון לתור את הארץ וואס פאדערט א שכל והבנה אמיתית אבער עס דארף זיין אלס מיט דעם שכל זיין אויף אז ער איז א שליח דער אויבערשטער וויל דו זאלסט גיין טאקע און זען ווייל דו גייסט און זעסט מיט די אויגן פון משה רבינו וואלסטו געזען אינגאנצן אנדערש דאס פאדערט א שכל והבנה אמיתית בשלימות און מען זאגט יעמאלט וואס זאגט מען טובה הארץ אשר אשר השם אלקיך אשר השם אלקינו נותן לנו אין פרשת דברים א' כ"ה שטייט דאָרט אז טובה הארץ אשר השם אלקינו נותן לנו ולהעיר זאגט דער רבי צו מאכן געדענק אז דארטן ווערט נישט דערמאנט וואס די מרגלים האבן געזאגט, לא נוכל לעלות מיט די אלע אנדערע זאכן, דארט ווערט דערמאנט נאר טובה הארץ אשר ה' אלוקינו נותן לנו, און דאס ברענגט דערנאך דעם כיבוש הארץ לגבולותיה, אידן וועלן מקיים זיין די שליחות פון משה רבינו, זאלן זיין צוגעבונדן א גאנצע צייט צו משה רבינו, וואו זיי גייען און וואו זיי שטייען, דער נעשה וועט זיכער זיין ווי א שליח פון משה, אפילו דער נשמע וועט אויך זיין ווי א שליח פון משה, ביז צום קיום היעוד,